ס'איז געווען א חסיד פונעם אלטן רעבן האט ער געהייסן ר' משה יצחק, מ'פלעגט אים רופן ר' משה יצחק מיאסי, יאסי איז געווען א שטאט וואס איז געווען נאנט צו די טשערנאבלער חסידים, אזוי זאגט מען, און דארטן פלעגט ער לערנען חסידות. און ער פלעגט מפרסם זיין תורת חסידות חבד, ער איז געווען פון די גרויסע חסידים פון דעם אלטן רעבן שפעטער פון דעם מיטעלן רעבן, ער האט געהאט א ברכה פון דעם מיטעלן רעבן אויף אריכות ימים ושנים טובות, און לפי וואס מען דערציילט ביי חסידים האט ער געלעבט איבער הונדערט יאר. דער ר' משה יצחק איז געווען אין די צייטן. ווען מען האט דעם אלטן רעבן גענומען אין תפיסה, און ווען ער האט זיך דערוואוסט אז מען האט גענומען דעם אלטן רעבן אין תפיסה, אזוי ווי אלע חסידים, בשעת מען האט גענומען דעם אלטן רעבן אין תפיסה איז געווען, מען האט געמאכט תעניתים, און מען האט געזאגט תהלים, און מען האט געטון כל מיני עניינים וואס חסידים האבן געטון, ווי ס'ברענגט זיך אין דברי הימים ההם, אלע זאכן, די אלע פעולות וואס חסידים האבן געטון כדי, אויף צו מעורר זיין רחמים רבים אז דער אלטער רבי זאל ארויסגיין פון תפיסה לחירות ביד רמה. ס'איז געווען איין און איינציגער חסיד וואס האט געטון אנדערש פון אלעמען וואס דאס איז געווען ר' משה יצחק. ער איז געשטאנען יעדן טאג, אנגעצונדן דעם אויוון, דעם תנור, און ער האט געבאקן קארטאפל, בולבע ווי מען זאגט. דאס איז געווען וואס ער פלעגט טון, שטיין און באקן תפוחי אדמה, קארטאפל, און אזוי איז ער געשטאנען יעדע טאג פאר עטליכע שעה. האבן אים געפרעגט אמאל די חברים, זאג מיר וואס טוסטו דא? אלע זאגן תהלים, מען פאסט, און מען טוט כל מיני עניינים פון תעניתים וסיגופים, און מען איז מתפלל און מען טוט וואס מען קען, און דו שטייסט און דו באקסט קארטאפל. האט זיי ר' משה יצחק געענטפערט, וואס מיינט איר? יא, דער רבי וועט דאך באלד ארויסגיין פון תפיסה, און ס'וועט ווערן א יום טוב, און אז ס'וועט ווערן א יום טוב וועט מען דארפן האבן א פארברענגען, זאגן לחיים, פארברענגען, טאנצן, הולען און פרייען זיך, נו, וועט מען דאך דארפן האבן פארבייסן, איז במילא בשעת איר שטייט און זאגט תהילים און איר וויינט איז איך גרייט צו אז ס'זאל זיין א סעודה ס'זאל זיין וואס צו עסן און פארבייסן פאר דעם גרויסן פארברענגען מיט די גרויסע סעודה וואס וועט זיין בשעת דער רבי וועט ארויסגיין פון תפיסה. און כמובן אז כך הוה, עטליכע וואכן שפעטער איז געווען דער גרויסער טאג פון י"ט כסלו ווען דער אלטער רבי איז ארויסגעגאנגען פון תפיסה און דאס איז געווארן דער גרויסער חג הגאולה, וואס וואס וואס חסידים האבן געטאנצט און זיך געפרייט מיטן גאנצע מיטן גאנצן שטורעם. וואס דער סיפור איז פארשטאנדיג, א ריכטיגער סיפור, אין דעם זמן וואס מ'געפינט זיך איצטער, אין דעם זמן פון נאך תשעה באב, בשעת מען גייט אריבער פון תשעה באב צו דעם חמשה עשר באב, די חמשה עשר באב וואס ווי ס'שטייט אין די גמרא לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, יא וואס דאס איז דער נחמה וואס קומט נאך דעם חורבן, די פרשה די שבת וואס וועט נאך תשעה באב ווערט אנגערופען שבת נחמו, יא וואס מען הייבט אן ליינען די שבעה דנחמתא, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, און די טעג פון חמשה עשר באב, וואס לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, וואס דאס איז דער זמן וואס איז מאיר אין דער וועלט דער אור הגאולה. ס'איז דאך ידוע, וואס ברענגט זיך אין כתבי האריזל, אז דאס וואס די גמרא זאגט אין מסכת תענית, די גמרא ברענגט זעקס עניינים, זעקס טעמים, פאר דעם ענין החמשה עשר באב, פארוואס טאקע חמשה עשר באב איז געווען, די גמרא פרעגט, וואס איז געשען חמשה עשר באב, וואס דאס לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, וואס איז דא דער ענין? און די גמרא ענטפערט אז דאס איז געווען דער ענין פון די זעקס עניינים וואס האבן פאסירט, כלו מתי מדבר, און הותרו שבטים לבוא זה בזה, און דערנאך איז געווען שבט בנימין הותר לבוא בקהל, און דערנאך איז געווען אז מ'האט מבטל געווען די עבודה זרות און מ'האט געקענט ארויפגיין אין די שבטים, מ'קען ארויפגיין אין ירושלים, נאכדעם וואס מ'האט הושע בן אלה האט אוועקגענומען די עבודה זרות פון דן און באר שבע. און דערנאך איז געווען דער ענין פון תבר מגל אז מ'האט אויפגעהערט ברענגען עצים למערכה, וואס דאס איז אלץ טעמים וואס די גמרא, און דערנאך איז די מעשה די וואס מ'האט באגראבן די מתים פון ביתר, וואס די אלע זאכן זענען דברים גדולים ונפלאים, שרייבט אבער דער אריזל אז דאס איז די שישה טעמים, אבער דאס איז אלץ מיוסד אויפן טעם השביעי און טעם העיקרי. און דאס איז וואס קיימא סיהרא באשלמותא, אז חמשה עשר באב איז קיימא סיהרא באשלמותא, דאס איז דער מילוי הלבנה וואס קומט נאך דעם חיסרון. וואס אויף דעם פרעגט דער רבי רשב, לכאורה, דער רבי נשמתו עדן פרעגט, לכאורה קיימא סיהרא באשלמותא איז דאך דא אין יעדער יום טוב, וואס איז די גרייסקייט פון חמשה עשר באב אז דעמאלט איז די לבנה בשלימות? א יעדער ט ו, גייסט אויפן גאס יעדער ט ו, זעט מען אז די לבנה איז בתר איז בשלימות א שיינע גרויסע פולע לבנה, וואס איז דא דער גרויסער ענין פון חמשה עשר באב דווקא? נאר וואס ווערט מבואר דארטן אין דער מאמר, אין דער מאמר פון חמי לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב פון שנת עת"ר תר"ע, איז ער מבאר דארטן באריכות אז דער גודל העילוי פון חמשה עשר באב איז אז דעמאלט איז דאס דער גודל העליה ווי ס'גייט לפי ערך דעם גודל הירידה, דאך ידוע אז לבנה איז מרמז אויף כנסת ישראל, און בשעת כנסת ישראל געפינט זיך אין א מצב פון חשך, דאס איז דער ענין פון די לבנה במיעוטה, און בשעת ס'ווערט א ענין פון עליה, וואס דאס איז ווי כנסת ישראל געפינט זיך אין קיימא סיהרא באשלמותא, דאס איז כנסת ישראל בשלימותה. נאר וויבאלד יעדע מאל איז די ירידה מיט די עליה דאס איז ערך לפי ערך זה לזה, איז בשעת ס'איז דא א ירידה גדולה ביותר, איז דעמאלט אויך די עליה עליה גדולה ביותר. און וויבאלד אז תשעה באב איז געווען די ירידה הכי גדולה, יא, דאס איז דער ירדה פלאים דער לשון הפסוק, נישט סתם א ירידה, נאר ירדה פלאים, יא, ווי דער לשון המדרש לקו בכפליים, דער לשון אויף די הפטורה, יא, מיוסד אויף די פסוקים פון די הפטורה, כי לקחה מיד ה' בכפליים, זאגט דער מדרש לקו בכפליים, דאס הייסט אז ס'איז געווען א דער ענין פון חורבן בית המקדש בכפליים, יא דאס איז די חורבן פון חמ פון תשעה באב, וואס איז געווען גודל הירידה, און ממילא די עליה וואס קומט נאך דערויף, דאס איז די נחמה בכפליים, די נחמו נחמו איז חמשה עשר באב, ווי דאס איז די נחמו בכפליים, נישט נאר כפליים אין כמות, צוויי מאל אזויפיל, נאר דא איז די פשט כפליים, כפליים באיכות, א טאפלטע, און א טאפלטע באיכות. יא, כפליים לתושיה, על דרך ווי די גמרא דער מדרש זאגט בנוגע דער ענין פון לוחות שניות, יא, אז די לוחות שניות לגבי די לוחות ראשונות איז געווען בכפליים וואס דארטן כפליים מיינט א ריבוי פעמים ככה, יא, די גמרא דער מדרש זאגט דאך אז אויב די שמ די מדרש אין פרשת כי תשא, אז אויב די תורה וואלט געגעבן געווארן נאר לוחות ראשונות וואלט דעמאלט געווען מער נישט ווי ווי חמשה חומשי תורה און ספר יהושע, דאס וואלט געווען די גאנצע תורה כולה. און דורך דעם וואס ס'איז געקומען צו גיין די לוחות שניות, איז דעמאלט האט מען באקומען כפליים לתושיה, דער ענין פון תורה שבכתב און תורה שבעל פה און מדרש און הלכה און אגדות, ריבוי תורה, דאס הייסט אז כפליים מיינט נישט נאר צוויי מאל אזויפיל, כפליים מיינט א ריבוי עד בלי די. וואס דאס איז דער יום טוב פון חמשה עשר באב, און דאס איז אויכעט דער ענין פון נחמו נחמו נחמו נחמו בכפליים, אז דאס איז נישט נאר א טאפלטע אין כמות, נאר דאס איז א אן אנדער סוג נחמה אינגאנצן, א נחמה שלא בערך כלל. און דערפאר ברענגט דער רבי רש"ב אז יעדער יאר בשעת ס'קומט צו גיין דער טאג פון חמשה עשר באב, איז מעיר אין דער וועלט הארה פון דעם זמן פון לעתיד לבוא, וואס די אלע טעמים, בשעת מ'איז זיך מתבונן אין דעם, איז די אלע טעמים וואס ברענגט זיך אין די גמרא, יא, דאס איז אלץ פארבונדען מיט דעם גילוי פון דעם גאולת המשיח לעתיד לבוא, דאס איז אלץ פארבונדען מיט דעם ענין המשיח, דאס איז אלץ פארבונדען מיט דעם ענין פון קיימא סיהרא באשלמותא, אט דאס וואס כנסת ישראל איז נאך דערויף וואס איז געווען די נפילה פון תשעה באב, איז נאכדעם קומט צו גיין דער תיקון און די עליה, און די עליה איז בכפליים די עליה גדולה וואס וועט זיין לעתיד לבוא, אט דאס איז אלץ מרומז אין דעם גרויסן יום טוב פון חמשה עשר באב, און דאס איז אלץ מרומז אויכעט אין די פרשה, פרשת ואתחנן, וואס מען ליינט אלעמאל דווקא נאך תשעה באב. איז צו פארשטיין וואס איז דער ענין, וואס איז דא דער כפליים, וואס איז דא דער גרויסער נחמה בכפליים, און ווי אזוי זעט מען דאס אין די טעמים פון חמשה עשר באב, וואס מען געפינט אין דעם יא, ד די משנה, די משנה סוף מסכת תענית, לא היו יום ישראל טובים לישראל כחמשה עשר באב, וכיום הכיפורים וואס דעמאלט איז בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, וואס און איז מסביר דער גאנצער ענין ווי ס'איז דארטן פארגעקומען, און דערנאך איז דא אויף דעם די גמרא די אלע טעמים, איז ווי ס'ברענגט זיך אין חסידישע ספרים פון תלמידי הבעל שם טוב מוראדיגע עניינים מיט ביאורים וואס איז דא דער גאנצער ענין. אז דאס איז דאך אלץ עניינים פארבונדן מיט כנסת ישראל, ווי ס'איז מבואר יא באריכות אין כמה פון די ספרים, איינער פון זיי איז דא, יא דער קאזשניצער מגיד ברענגט אין זיין ספר עבודת ישראל, איז ער מאריך און מבאר די אלע פרטים אין די גמרא באופן נפלא ביותר, אז דער עניין פון בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים דאס גייט אז בנות ישראל גייט אויך אויף כנסת ישראל. אזוי ווי ס'שטייט אין שיר השירים. און דער גאנצער ענין פון בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, דאס איז דער ענין פון כנסת ישראל וואס קומען צו גיין נאכדעם וואס איז געווען די ירידה פון תשעה באב, וואס תשעה באב איז געווען די גרויסע ירידה און דער ריחוק, וואס חס ושלום איז געווען א מצב פון ריחוק וואס דער אייבערשטער האט כביכול מרחק געווען אידן, און היתה כאלמנה. און ווי מיר האבן גערעדט דעם ענין ווי דער ר' לוי יצחק בארדיטשובער דער הייליגער בארדיטשובער איז מסביר אין די מגילת איכה, דעם השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד, אז ס'איז געווען דער גירושין כביכול, חס ושלום רחמנא ליצלן, וואס דער אייבישטער האט מרחק געווען אידן, און אויף דעם זאגן אידן צום אייבערשטן מאוס מאסתנו אבער השיבנו, אידן ווייסן אז דער גאנצער ענין הגירושין און דער גאנצער ענין פון כאלמנה וואס איז מער נישט ווי כאלמנה דאס איז אלץ מער נישט כלפי חוץ אבער בפנימיות איז אדרבה, אז דווקא אין יענעם זמן אין תשעה באב איז מתעורר געווארן דער גודל האהבה, מנחם אב, דער אמת'ער אב, אבינו שבשמים, דער גודל האהבה וואס דער אייבישטער האט ליב יעדער אידן, איז בשעת ס'קומט אריבערגעגאנגען תשעה באב, און מ'שטייט אין די טעג וואס מ'גרייט זיך צו חמשה עשר באב און שבת נחמו, איז אויף דעם זאגט מען אז לא היו ימים טובים לישראל ווייל דעמאלט ווערט נתגלה דער גודל האהבה והחיבה, און בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, ווי ער טייטשט אז כרמים איז דער ענין התענוג, כרם, כרם איז א מקום תענוג, א מקום וואס ס'וואקסט גפן מיט יין וואס דאס איז אלץ עניינים פון תענוג ושמחה, און חולות בכרמים, דאס איז די שמחה און די תענוג וואס אידן האבן אויף דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט אויף אידן, און אידן זענען יוצאות וחולות בכרמים, און ווי ס'ברענגט זיך אויכעט אין נאמען פון דעם צמח צדק, אז דער ענין פון חולות איז מלשון מחולות וואס דאס איז טענץ, און אויכעט מלשון מחילה וסליחה וואס דאס איז דער קשר צווישן חמשה עשר באב און יום הכיפורים, לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב ויום הכיפורים. יא וואס דאס איז דער ענין פון מחול מלשון מחילה און מחול מלשון טאנצן. כידוע ס'ברענגט זיך בשם הבעל שם טוב אז דער ענין המחול איז דאס איז א טאנץ, וואס דאס גייט באופן של ריחוק וקירוב. יא, דער בעל שם טוב, דער הייליגער בעל שם טוב ברענגט אז דער ענין פון א מחול, דאס איז אזא מין טאנץ, וואס מענטשן שטייען ארום און ארום, און מען ווערט ווייטער איינער פונעם צווייטן, שפעטער ווערט דערנענט מען זיך איינער צום צווייטן, און אזוי גייט דער טאנץ, און ס'איז דא א ריחוק, שפעטער ווערט א קירוב, און דער, דאס איז וואס חסידים האבן זיך געפירט טאנצן באופן כזה, וואס דער רי קירוב וואס קומט נאכן ריחוק, איז דאס מעורר א תענוג און א שמחה גדולה ביותר. און על דרך זה איז דאס אין דער ענין פון יום הכיפורים וואס דאס איז דער מחול, ווייל אז תשמח בתולה במחול די שמחה פון יום הכיפורים פון די מחילה וסליחה וכפרה וואס נאך דעם ריחוק איז ווערט די עבודת התשובה פון אידן און דאס איז מעורר א שמחה גדולה למעלה וואס דאס איז ס'רעדט זיך אין די אין די עניינים תורה אין דרושי חסידות אויף חודש תשרי, על דרך זה שרייבט דער צמח צדק איז בנוגע דער ענין פון חולות בכרמים. אז דער מחול דער חולות בכרמים, אט דאס איז דער ענין פון מחול די מחילה סליחה וכפרה וואס דער אייבישטער איז מוחל אידן נאך דעם גאנצן ענין פון די ירידה פון תשעה באב, און נאכדעם ווערט דער מחול דער טאנץ וואס חולות בכרמים, און וואס איז דער חולות בכרמים וואס אידן זאגן צום אייבירשטן בחור שא נא עיניך וראה, וואס דער ענין פון בחור גייט אויף דעם אייבירשטן ווי ער שרייבט אין שיר השירים בחור כארזים. וואס אידן זאגן צום אייבערשטן בחור, רבונו של עולם וואס דו דו ביסט דאך דער בחור כארזים, און דו האסט דאך בוחר געווען הבוחר בעמו ישראל באהבה, האסט בוחר געווען אין עם ישראל, שא נא עיניך, וואס איז דער טייטש שא נא עיניך? שא נא עיניך איז דער טייטש, הייב אויף די אויגן און קוק העכער. שא נא עיניך, וואס איז דער טייטש מען זאגט צו דעם אייבערשטן שא נא עיניך? דאס הייסט אז מען בעט זיך ביי דעם אייבערשטן אז זאל קוקן אויף אונז נישט ווי אזוי כנסת ישראל קוקט אויס בחיצוניות, טאקע בחיצוניות קען זיין אז כנסת ישראל קוקט אויס אז דאס איז בשפל המצב, בפרט אין זמן הגלות, און בפרט אין זמן פון עיקבתא דמשיחא, און מען געפינט זיך אין א שפל המצב, וואס אידן געפינען זיך רחמנא ליצלן, אז מען קוקט אויף די מצב בחיצוניות קען מען זען רחמנא ליצלן אלע עניינים איז נישט כדבעי למהוי. בעטן די אידן ביים אייבערשטן, בעטן כנסת ישראל ביים אייבערשטן און מען זאגט בחור, שא נא עיניך. אז דער אייבישטער זאל אויפהייבן די אויגן כביכול קוקן אויף אידן מיט א העכערן קוק, קוקן אויף אידן ווי זיי זענען מצד פנימיות נשמתם, און זען דעם אמת, אז אידן בפנימיותם אידן האבן ליב דעם אייבירשטן, אז אידן בפנימיותם תן עיניך במשפחה, ווי ווי דער רבי האט אמאל גערעדט אין א פארברענגען פון חמשה עשר באב, אז אידן זאגן צום אייבירשטן, אל תתן עיניך בנוי, אז דער אייבישטער זאל זיך נישט צוקוקן אויף דעם חיצוניות, דער אייבערשטער זאל זיך נישט צוקוקן אויף דעם נוי, וואס נוי גייט אויף דעם די הנהגה פון קיום התורה והמצוות, א שיינער איד, א פיינער איד, א איד וואס לערנט און דאווענט, דינט דעם אייבערשטן, און א הייליגער איד, אל תתן עיניך בנוי, דער אייבערשטער זאל זיך נישט צוקוקן מער נישט ווי אויף דעם נוי, נאר ער זאל צוקוקן במשפחה ווי יעדער איד האט אין זיך א נשמה וואס ער האט באקומען פון די משפחה, די ברייטע משפחה, די משפחה פון בן אברהם יצחק ויעקב בת שרה רבקה רחל ולאה, ווי יעדער איד איז דאך א אידישע נשמה, און א אידישע נשמה איז דאך א חלק אלוקה ממעל ממש, און יעדער איד האט בירושה ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא האבן מיר באקומען בירושה מאבותינו אט די אהבה המסותרת וואס א איד האט א אמת'ע ליבשאפט צום אייבערשטן וואס א איד ניט ער וויל און ניט ער קען זיך אפרייסן פון געטליכקייט ווי דער אלטער רבי האט געזאגט וואס דאס איז דער אמת'ער מציאות פון א אידן און דאס זאגן אידן צום אייבערשטן חמשה עשר באב אל תיתן עיניך בנוי דער אייבערשטער אין זמן הגלות זאל זיך נישט צוקוקן צו אידן ווי זיי קוקן אויס בחיצוניות נאר ער זאל תן עיניך במשפחה, ווי יעדער איד באלאנגט צו די אמת'ע שיינע משפחה וואס מיר זענען בני אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, און מצד דעם זאל קומען די גאולה שלימה על ידי משיח צדקינו, וואס דאס איז דער ענין פון חמשה עשר באב כאמור, אז ס'איז מאיר בעולם הארת גילוי המשיח, און ממילא קען מען פועל זיין ישועות, און פועל זיין זאל זיין טאקע א גאולה שלימה בפועל ממש. וואס לפי זה איז פארשטאנדיג די גאנצע אלע טעמי הגמרא וואס די גמרא ברענגט אין מסכת תענית בנוגע חמשה עשר באב, אז מען טראכט זיך אריין און מען קוקט זיך צו איז בפנימיות איז די אלע טעמים זענען פארבונדען מיט דעם ענין פון גאולה פון עם ישראל און מיט דעם ענין פון די סיבת הגאולה, וואס דאס איז פארבונדן ווי די גמרא זאגט אז דורך דער אחדותם של ישראל. ווי די גמרא זאגט דאך אז דער ענין פון חורבן בית המקדש איז געקומען דורך שנאת חינם, די גמרא מסכת יומא, די גמרא מסכת גיטין, וואס די גמרא רעדט אז שנאת חינם האט גורם געווען צום חורבן בית המקדש, איז דאך פארשטאנדיג אז אהבת חינם, אט דאס איז די זאך וואס ברענגט צו די גאולה האמיתית והשלימה. איז בשעת מ'טראכט זיך אריין אין די טעמים פון די גמרא, אנהייבנדיג פון מתי מדבר, יא, וואס די גמרא זאגט אז דעמאלט איז געווען כלו מתי מדבר. וואס דער גאנצער ענין המדבר איז דאך געווען מצד דעם חטא פון די מרגלים. וואס דער חטא המרגלים האט גורם געווען צו דעם אריכות הגלות. און דער ענין פון כלו מתי מדבר האט מגלה געווען אז ואתם הדבקים בהוי' אלוקיכם חיים כולכם היום, אז אידן, ווי ס'שטייט אין די פרשת ואתחנן, אז אידן זענען כולם כאחד, זענען גרייט, דבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום און זענען ראוי צו אריינגיין אין ארץ ישראל וואס דאס איז געווען די גאולה ראשונה און על דרך זה די טעמים שלאחרי זה הותרו שבטים לבוא זה בזה אז די שבטים קענען זיך צוזאמענקלייבן און ווי ער זאגט טאקע דארטן אין דער עבודת ישראל דער קאזשניצער מגיד ברענגט אז הותרו שבטים לבוא זה בזה דאס הייסט אז מען קען זיצן צוזאמען און פארברענגען אז אידן זענען געווען אין א מצב פון תשעה באב איז יעדער איד איז געווען בדד אפגעריסן איינער פון צווייטן און דאס איז דער ענין פון גלות און חורבן, אז ס'איז א בדד, ס'איז א חורבן. בשעת אבער הותרו שבטים לבוא זה בזה, אז ס'לייכט דער אור פון חמשה עשר באב, ס'לייכט דער אור פון דעם אייבערשטן צוריק, כבוד ה' עליך זרח, איז דעמאלט הותרו שבטים לבוא זה בזה, אז אלע שבטים און אלע משפחות און אלע סארטן אידן אלע קומען צוזאמען, און אלע קומען צוזאמען און זיצן צוזאמען אויף איין פארברענגען כולנו כאחד. און על דרך זה שבט בנימין, און על דרך זה אויכעט וואס איז געשען דארט מיט ירבעם בן נבט, וואס איז דאך געווען די מעשה אז בשעת ירבעם בן נבט האט געמאכט די חלוקה, יא, און האט געמאכט דעם, איז דא געווען צוויי עניינים, ערשטנס האט עס האט צוטיילט די אלע שבטים, יא, דורך דעם וואס ירבעם בן נבט, חוץ פון די עבודה זרה שבזה, רחמנא ליצלן, וואס ער האט גורם געווען דעם עניין פון חטא עבודה זרה, איז דאך געווען אויכעט אז דורך דעם זענען די שבטים נישט געקענט גיין זיין אין ירושלים. איז צוויי זאכן, ערשטנס האט אפגעריסן די שבטים, ס'איז געווען א פירוד און א פילוג פון די פון די עשרת השבטים מיט דעם שבט יהודה ובנימין וואס זענען געווען אין ירושלים, דאס האט געמאכט אז אידן זאלן נישט קענען ארויפגיין אין בית המקדש, איז דא געווען סיי א ענין פון פירוד און שנאת חינם, און סיי א ענין פון היפך הגאולה היפך הבית המקדש, און בשעת ס'איז געקומען צו גיין הושע בן אלה האט הושע בן אלה האט אראפגענומען די די עגלים האט אראפגענומען די עבודה זרה, איז צוזאמען געקומען אלע שבטים צוזאמען איז נאכאמאל געווארן דער ענין האחדות וואס דאס איז דער אמת'ער ענין הגאולה אז מ'קען צוריק ששם עלו שבטים שבטי יו"ד קיי עדות לישראל ירושלים הרים סביב לה וואס דאס איז דער ענין החיבור והאחדות וואס ווערט אויפגעטאן דורך ירושלים דורך דעם בית המקדש און דורך די גאולה השלימה. און על דרך זה בנוגע דעם זעקסטן טעם די טעם וואס די גמרא זאגט בנוגע דעם ענין פון פון פון עצי המערכה. וואס איז דער ענין פון עצי המערכה? איז ערשטנס בפשטות עצי המערכה האט צוטון מיטן בית המקדש. יא, אבער וואס איז דא? די גמרא זאגט אז מען האט גענומען די עצי המערכה האט מען אויפגעהערט ברענגען אין חמשה עשר באב, און דעמאלט האט מען צובראכן דעם מגל יום תבר מגל. פרעגט זיך א שאלה, יום תבר מגל, וואס איז דא דער קשר? וואס איז דא דער יום טוב? האט מען צובראכן דעם מגל, בפרט אז צוברעכן איז עס בל תשחית. איז אויף דעם האט דער רבי אמאל גערעדט אין א פארברענגען, א געשמאקע פארברענגען פון חמשה עשר באב, האט ער ארויסגעברענגט א מורא'דיגע נקודה. ס'איז אלע מפרשים פרעגן, ס'איז דא ביאורים, ס'איז דא א רשבם, ס'איז דא א רבינו גרשום, ס'איז דא כל מיני ביאורים און מפרשים ראשונים, אבער דער רבי זאגט א מורא'דיגע געשמאקע ווארט, וואס איז דאס דער תבר מגל? דער ענין פון א מגל איז דאך איז דאך א ענין פון ברזל. דאס איז א ענין פון היפך החיים, שנייט. א ענין פון ברזל האט מען דאך נישט געטארט נוצן אינעם בית המקדש. ווי די רשי ברענגט, וואס ס'ברענגט זיך אין לא תניף עליהם ברזל אין פרשת משפטים, אז א ברזל מקצר ימיו של אדם. און דערפאר האט נישט געדארפט האבן קיין ברזל אין בנין המזבח. דא האט מען גענוצט ברזל, מ'האט גענוצט דעם ענין פון דעם פון דעם מגל, ווייל מ'האט געדארפט שניידן די תבואה. ווי נאר ס'האט זיך געענדיגט, ס'איז געקומען ט חמשה עשר באב, און ס'האט זיך געענדיגט די עצי המערכה, און ס'האט זיך געענדיגט דער זמן וואס מ'שניידט פאר עצי המערכה, איז תבר מגל, מ'האט צובראכן דעם מגל, דאס איז נישט קיין שבירה פון היזק, דאס איז נישט קיין שבירה פון קלקול, פארקערט, ס'איז א שבירה פון תיקון און ארויסברענגען אז ענין הבית המקדש איז להאריך ימיו של אדם, היפך פון ברזל, ברזל איז מקצר ימיו של אדם, דער ענין פון בית המקדש איז להאריך ימיו פון אדם. זאל זיין מער אהבת ישראל, מער אחדות ישראל, א איד זאל האבן אריכות ימים ושנים טובות, און מען גיבט אכטונג אז ס'זאל נישט דארפן זיין א מעמד ומצב פון היפך החיים רחמנא לצלן. און ממילא דערפאר די גמרא איז ממשיך מכאן ואילך דמוסיף יוסיף, יוסיף חיים על חייו. דווקא פון איצטער חמשה עשר באב ווערט די הוספה אין לימוד התורה און יוסיף חיים על חייו. און ווי ס'ברענגט זיך טאקע אין חסידישע ספרים. דער רבי פלעגט דאס חזר'ן כמה וכמה פעמים אין נאמען פון דעם פון מנחת אלעזר פון דעם מונקאטשער, אז ער האט געזאגט אז חמשה עשר באב איז בגימטריא כתיבה וחתימה טובה, דאס הייסט אז פון חמשה עשר באב הייבט זיך אן די הכנה אויף ראש השנה זאל זיין א כתיבה חתימה טובה שנה טובה ומתוקה, איז בשעת מען שטייט אין אזעלכע גרויסע טעג פון חמשה עשר באב און שבת פרשת נחמו, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם נחמה בכפליים, איז דורך דעם וואס ביי אונז ביי יעדן איינעם פון אונז אין די טעג איז מ'שטעלט זיך אוועק אין א מעמד ומצב פון גאולה, הגם מ'געפינט זיך נאך אין גלות בגוף, אבער מ'שטעלט זיך אוועק אין א מצב פון גאולה, און מ'איז מעורר די אמת'ע אהבת ישראל און אחדות ישראל אז בחור שא נא עיניך, אז יעדער איינער פון אונז נעמט אויף זיך די החלטה אויף אויפהייבן די אויגן. און קוקן אויף א צווייטן אידן מיט א ליכטיגע אויג, קוקן אויף א צווייטן אידן מיט א רעכטע אויג, יא, קוקן אויף א צווייטן אידן מיט אויגן פון בן אברהם יצחק ויעקב, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, קען מען ווען מ'האלט רעכט מאנען ביי דעם אייבערשטן כביכול, בחור ווי ער זאגט בחור כארזים זאגן צו דעם אייבערשטן אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, אז דער אייבישטער זאל אונז אלעמען גואל זיין, און דער אייבישטער זאל צאמענקלייבן אלע אידן תלוקטו לאחד אחד בני ישראל, און מען זאל טאקע זוכה זיין זען בעיני בשר בגלוי אז לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב ונחמו נחמו עמי נחמה בכפליים דורך דעם בנין בית המקדש השלישי שייבנה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.